מהאלט די גמרא דף כ"ח מהייבט אן צוויי שורות פון אונטען כ"ז עמוד ב' מהאט אפגעלאזט די גמרא פריער עולא האט געזאגט פון ווי ווייסט מען די דין פון גלגול שבועה אז טאמער א מענטש וויל מחייב זיין זיין חבר א שבועה אויף קרקעות מקען דאך נישט מחייב זיין קיין שבועה אויף קרקעות אבער טאמער איז מחויב א שבועה אויף מטלטלין איז א מודה במקצת קען מען שוין מגלגל זיין א שבועה אפילו אויף קרקעות האט די גמרא געזאגט די מקור פון גלגול שבועה לערנט זיך פון סוטה ביי סוטה שטייט אז מקען משביע זיין די סוטה הגם די קינוי און סתירה און די השקאה איז אלץ געווען בעודה נשואה, אבער איין מאל זי דארף מאכן די שבועה אז זי האט נישט מזנה געווען בעודה נשואה קען מען מגלגל זיין זאל אויך צולייגען א שבועה אז זי האט נישט מזנה געווען בעודה ארוסה. פרעגט די גמרא, אשכחן סוטה דאיסורא, יא, מ'טרעפט גלגול שבועה ביי סוטה, אבער סוטה איז א פאל פון איסור, ממונא מנלן, פון ווי קען איך לערנען נארמאלע גלגול שבועה ביי ממונות? אונז האבן דאך א כלל, ממונא מאיסורא לא ילפינן. ענטפערט די גמרא, טאמער מ'וויל לערנען א מה מצינו ביסטו גערעכט, ממונא מאיסורא, לא ילפינן, אבער תנא דבי רבי ישמעאל קל וחומר, דא לערנט מען א קל וחומר פון סוטה, אויב אזוי קען מען נישט פרעגן קיין קשיא ממונא מאיסורא לא ילפינן ס'איז א קל וחומר, וואס איז די קל וחומר? ומה סוטה שלא ניתנה להתבע בעד אחד, סוטה, מען קען נישט מחייב זיין די סוטה די שבועת סוטה, דורך אן עד אחד, ס'מוז זיין צוויי עדים וואס האבן מעיד געווען אויף די סתירה, נאר דעמאלטס קען מען מחייב זיין א שבועה פון סוטה, אף על פי כן, הגם ס'נישט אזוי גרינג מחייב צו זיין א שבועה, מ'דארף צוויי עדים, אבער אף על פי כן מגלגלין, איינמאל ס'איז שוין דא צוויי עדים און מען איז מחייב א שבועה פון סוטה קען מען שוין מגלגל זיין א שבועה אז אפילו בעודה ארוסה האט זי נישט מזנה געווען. איז ממון וואס אסאך לייכטער צו מאכן א שבועה שניתן להתבע בעד אחד, די הלכה איז אין ממונות אפילו עד אחד קען מחייב זיין א שבועה, הגם אונז ווייסן ביי ממון דבר דבר אז אז מ'דארף האבן על פי שניים עדים יקום דבר, און עס שטייט לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת דרש'נט מען לכל עון ולכל חטאת אינו קם אבל קם הוא לשבועה, טאמער טאמער איך בין תובע א מענטש געלט און ער איז א כופר הכל מדאורייתא איז ער פטור פון א שבועה אבער טאמער עד אחד זאגט יא איך ווייס אז די תובע איז גערעכט, איז די עד אחד מחייב א שבועה, איז ממילא ממון וואס איז לייכטער מחייב צו זיין א שבועה שניתן להתבע בעד אחד, אינו דין שמגלגלין, קל וחומר אז ס'איז שייך גלגול שבועה. זאגט די גמרא ביסט גערעכט, אשכחן בוודאי, דא טרעפט מען אז אוודאי א תביעה בוודאי, טאמער איך זאג פאר יענעם דו קומסט מיך געלט און איך טענה באופן וודאי, איז דעמאלטס קען מען מחייב זיין א גלגול שבועה, קל וחומר פון סוטה, אבער ספק מנלן, פון וואו ווייסט מען אז איך קען מחייב זיין א גלגול שבועה אפילו אויף א טענת ספק, דאס הייסט ביז יעצט רעדט מען א טענת ברי, וואס איז מיט א טענת ספק, איך ווייס נישט צו דו קומסט מיך געלט, איך וויל אבער דו זאלסט שווערן, לאמיר זאגן שותפים, די הלכה איז שותפין און אריסין מדרבנן קען איינער מחייב זיין די צווייטע א שבועה אז אפשר האט יענער מורה היתר געווען וויבאלד ס'איז א שותף האט ער גענומען מער פון וואס ס'קומט זיך אים און די רבנן מחדש געווען אז מ'קען מחייב זיין א שבועה אפילו איך ווייס נישט אז יענער האט גענומען איך וויל מברר זיין אז ער האט נישט גענומען קען איך אים משביע זיין דאס איז אלעס מדרבנן מדאורייתא איז נישט דא קיין דין פון שבועת השותפין איז אויב אזוי פון ווי ווייס איך לאמיר זאגן אז שותפין מאכן א חלוקה, זיי צוברעכן יעצט די שותפות זיי מאכן א חלוקה, און איך וויל, איין שותף וויל משביע זיין די אנדערע שותף מאכן זיכער ער האט גארנישט גענומען, די הלכה איז ער קען אים נישט משביע זיין, אבער גלגול שבועה העלפט יא, טאמער די שותף איז סיי ווי סיי מחויב א שבועה ממקום אחר, ווייל ער איז דאך געווען א מודה במקצת כלפי א צווייטע טענה פון ממון, קען איך אים משביע זיין אפילו אויפן צד ספק, איך ווייס נישט האסט גענומען געלט, איך וויל דיך משביע זיין, מאך א שבועה אז דו האסט גארנישט גענומען, פון ווי ווייס איך די דין

צו ספק, ווייל סוטה די עיקר שבועה איז אויך מכח ספק, יעדע שבועת סוטה, ס'איז געווען קינוי וסתירה, ס'איז נאכאלץ נישט קיין וודאי זי'עט מזנה געווען, ס'איז דאך נאר א ספק, און אף על פי כן איז תורה מחדש געווען א שבועת ספק, איז ממילא די גלגול שבועה איז אויך אויף א ספק, מה שאין כן ביי ממונות ווי די עיקר שבועה איז נאר באופן וודאי, איז אויב אזוי מהיכי תיתי אז די גלגול קען זיין אויף א ספק. ענטפערט די גמרא תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר נאמר שבועה בחוץ ונאמר שבועה בפנים, ס'שטייט א פרשה פון שבועה בפנים, ס'הייסט בעזרה ווי איז דאס די שבועה פון סוטה וואס טרעפט זיך בעזרה, שטייט שבועה בחוץ דאס איז די נארמאלע שבועה וואס מ'מאכט אין בית דין א שבועה פון ממון, לערן איך ארויס שבועת ממון פון שבועת סוטה, מה שבועה האמורה בפנים, דארטן עשה בה ספק כוודאי, ווייל די שבועה פון סוטה איז אפילו אויף א ספק, אף שבועה האמורה בחוץ עשה בה ספק כוודאי. לכאורה ס'א פליאה עצומה, טאמער די גמרא מיינט דא צו זאגן אז מען לערנט עס א מה מצינו פון סוטה, אזוי ווי תוס' לערנט, תוס' לערנט שבועה בפנים שבועה בחוץ איז א מה מצינו. איז ווייטער האב איך די זעלבע קשיא וואס מען האט געפרעגט פריער, פריער האט מען געפרעגט פארוואס קען מען נישט לערנען א קל וחומר פון סוטה, האט מען מחלק געווען אז ביי סוטה די עיקר שבועה איז אויך אויף א ספק ממילא די גלגול איז אויף א ספק, איז יעצט ווען מען לערנט מה מצינו איז די זעלבע טענה, וויאזוי קען מען לערנען פון סוטה? אבער ס'דא ראשונים וואס לערנען אז די גמרא מיינט דא צו זאגן נאמר שבועה בפנים שבועה בחוץ איז א גזירה שווה, טאמער ס'איז א גזירה שווה איז איז א קלארע לימוד אז מ'לערנט איינס פון די צווייטע הגם ס'איז דא א מקום לחלק. זאגט די גמרא עד היכן גלגול שבועה? אונז האבן געזען א חידוש אז מ'קען מגלגל זיין א שבועה א הגם נארמאל די שבועה וואלט מען נישט געקענט מחייב זיין אבער איינמאל מ'איז שוין מחויב א שבועה דאורייתא קען מען נאכשלעפן די שבועה אויך. עד היכן גלגול שבועה? ווי ווייט איז געזאגט געווארן די די חידוש פון גלגול שבועה אויף וואס פאר א שבועות וואס נארמאל וואלט מען נישט געקענט מאכן קען מען יעצט מאכן על ידי גלגול שבועה, אמר רב יהודה אמר רב דאמר ליה השבע לי שאין עבדי אתה, טאמער איינער גייט איבער צו א מענטש אין די גאס, וואס ביז יעצט האבן מענטשן געמיינט אז דער מענטש איז א איד, און ער זאגט אים, מאך א שבועה אז דו ביסט נישט מיין עבד כנעני. איז נארמאל נישט דא אזא טענה, אבער טאמער ער איז שוין מחויב סיי ווי סיי א שבועה אלס א מודה במקצת, איז קען מען מגלגל זיין אויף נאך א טענה אז ער זאל מוזן מאכן א שבועה נישט מיין עבד כנעני, פרעגט די גמרא אוודאי נישט דא קיין רעכט צו מאכן אזא שבועה, ההוא שמותי משמתינן ליה, טאמער איינער רופט אן זיין חבר אן עבד כנעני, סתם פאר די עצם קריאת עבד, דו רופסט אים אן עבד ביסט אזוי מזלזל אין אים, לייגט אים דאך אין נידוי, דתניא שטייט אין ברייתא, הקורא לחברו עבד, איינער רופט אן די חבר אן עבד, יהא בנידוי, רש"י זאגט ס'איז א מידה כנגד מידה, האסט אזוי שטארק מזלזל געווען נאך א ישראל, איז מען דיר מזלזל על ידי נידוי, תוס' לערנט ס'איז א מידה כנגד מידה, ווייל ווען ער זאגט. אז יענער איז א עבד איז א לשון פון קללה ווייל אויף כנען שטייט יהי כנען עבד למו מען האט אים מקלל געווען אלס עבד איז עבדים איז א לשון פון קללה ממילא לייגט מען אים בשמתא וואס דאס איז אויך א לשון פון קללה ווייטער שטייט אין די ברייתא ממזר טאמער רופט איינער א ממזר סופג את הארבעים רשי זאגט ס'איז מכת מרדות יעצט, לכאורה פון דא ברענגט מען א ראיה, די ריב"ש ברענגט א ראיה, אז נארמאל לערנט מען מכות מרדות האט נישט קיין געוויסע סכום וויפיל מכות, וויפיל ס'לאזט זיך, מכין אותו עד שתצא נפשו, דא שטייט סופג את הארבעים, ס'מיינט מכות מרדות און ס'שטייט א מספר, שטייט סופג את הארבעים, זעהט מען אז מכות מרדות האט א געוויסע שיעור, ס'איז א דווקא ארבעים. נאר די חילוק איז אז מלקות איז א שווערערע מכות ווי ס'איז א שטארקערע מכה ווי מכות מרדות, אין תוס' שטייט די סיבה פארוואס הקורא לחברו ממזר באקומט ער מכות מרדות איז אויך מידה כנגד מידה, ווייל ווען מ'רופט אן די חבר א ממזר איז די פשט איך זאג אז די חבר האט עובר געווען א לאו, לפיכך סופג את הארבעים כדין עובר בלאו, וואס זעט מען קלאר אין תוס' אז די חשבון פון מכות איז פונקט נײַן און דרײַסיק אזוי ווי ביי א לאו, דאס איז די מידה כנגד מידה, וואס מיינט עס אז ווען איך זאג צום חבר דו ממזר זאג איך אז עובר געווען א לאו, איז טאמער ער האט שוין חתונה געהאט ממילא איז פשוט ער האט עובר געווען אויף די לאו פון לא יבא ממזר בקהל השם אבער טאמער ער האט נאכנישט חתונה געהאט וואס איז די לאו נאר די פשט איז זאגט די חתם סופר אז איך זאג אז אז ער קען נישט חתונה האבן אז טאמער ער גייט חתונה האבן גייט ער עובר זיין אויף א לאו און די דריטע זאך איז שטייט אין די ברייתא טאמער איינער רופט אן די חבר א רשע איז דארטן בית דין איז טוט גארנישט די ערשטע צוויי בית דין לייגט אים אין נידוי אדער בית דין גיט אים מכות רשע איז נישט אזוי חמור אבער יורד עמו לחייו דער וואס מ'האט גערופן א רשע האט א רעכט פיינט צו האבן דער וואס האט אים אנגערופן א רשע און ער האט אויך א רעכט יורד עמו לחייו ער קען אים שטערן די פרנסה ס'דא הלכות אין בבא בתרא וואס מ'מעג נישט טון צו נאך א מענטש ווייל ס'איז יורד לתוך אומנות של חברו דא מעג ער טון צו דער וואס האט אים גערופן א רשע וואס ער וויל. על כל פנים שטייט דא אין די ברייתא מען רופט אן די חבר אן עבד, משמתינן ליה איז קען נישט זיין אז מען קען מחייב זיין איינער א שבועה אז ער איז נישט קיין עבד. אלא אמר רבא דא רעדט זיך נישט אז ער האט געזאגט דו ביסט א עבד כנעני, ער האט געזאגט הישבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי, ער טענה'ט דו ביסט מיין עבד עברי און ביסט אוועקגעלאפן, דו קומסט מיך אדער די געלט אדער די יארן וואס דארפסט ארבעטן. איז נארמאל. האסטו נישט קיין טענה, אבער טאמער ס'איז דא סיי ווי סיי א חיוב שבועה דאורייתא, איך האב סיי ווי סיי נאך א תביעה אויף דעם מענטש, ער איז א מודה במקצת, ס'איז דא א שבועה דאורייתא, קען איך מגלגל זיין נאך א שבועה אז ער איז נישט מחויב צו ארבעטן פאר מיר אלס עבד עברי. פרעגט די גמרא וואס איז די גרויסע חידוש גלגול שבועה בנוגע עבד עברי, האי טענתא מעלייתא היא ממונא אית ליה גביה, דאס איז א פשוטע טענה פון ממונות, אז דו קומסט מיך געלט, איך האב דיך געקויפט פאר אן עבד עברי, מוזטו מיר אדער ארבעטען אדער אפצאלן די געלט וואס איך האב דיר געגעבן. און ממילא וואס איז די גרויסע חידוש פון גלגול שבועה, ווען יענער וואלט געווען א מודה במקצת, וואלט עס געווען א חיוב מחויב שבועה דאורייתא, איז יעצט איז ער נישט קיין מודה במקצת, און דאס איז די מעלה אופן פון גלגול שבועה. זאגט די גמרא, ניין, ס'איז יא א חידוש, רבא לטעמיה דאמר רבא עבד עברי גופו קנוי, רבא האלט אויף ט"ז האט מען געזען רבא האלט עבד עברי נישט סתם א חוב ממון וואס יענער איז מחויב צוצושטעלן, עבד עברי בין איך קונה זיין גוף, נישט אזוי שטארק ווי עבד כנעני אבער ס'איז דא א געוויסע קנין הגוף אויף די עבד עברי ממילא איז דאס נישט גערעכנט ווי א ממונ'ס טענה, ס'איז דומה מער צו א טענה פון קרקעות, ממילא איז א חידוש אז ס'שייך דא גלגול שבועה, פרעגט די גמרא, פיין, אפילו איך זאג ס'איז אזוי ווי קרקעות אבער אי הכי היינו קרקע, ס'איז נישט קיין גרעסערע חידוש פון קרקע, ביי קרקע שטייט דאך שוין אין די משנה אז נכסים שאין להם אחריות זוקקין נכסים שיש להם אחריות לישבע עליהם, אז א שבועה דאורייתא אויף ממון קען מגלגל זיין א שבועה אויף קרקע, און וואס איז די עקסטערע חידוש מ'קען מגלגל זיין א שבועה אויף עבד עברי? זאגט די גמרא ס'איז יא א גרעסערע חידוש פון סתם קרקע, מהו דתימא קרקע הוא דעבדי אינשי דמזבני בצנעה, קרקע איז נארמאל מענטשן פארקויפן שטילערהייט קיינער ווייסט נישט, איז ממילא ווען איך קום און איך טענה פאר איינער אז ער קומט מיך א קרקע און ער איז כופר, איז נישט דא קיין ריעותא אויף די טענה פון די תובע, ווי אזוי קען זיין יענער איז שולדיג די קרקע, ווען ס'איז אמת וואס דו טענה'סט אז דאס איז דיין קרקע, אז יענער האט דיך פארקויפט די קרקע, וואלט געווען א קול, ניין, ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט דא קיין קול, קיינער ווייסט נישט צו יענער האט פארקויפט די קרקע צו נישט. אבער האי, ווען דו קומסט מיט א טענה ביסט תובע אז יענער איז דיין עבד, איז דא א ריעותא כנגד די טענה, ווייל אם איתא דזבין קלא אית ליה, ווען ס'איז אמת טאקע אז יענער האט זיך פארקויפט צו דיר פאר אן עבד וואלט געדארפט זיין א קול, טאמער ס'איז נישט דא אזא קול איז א ראיה אז דיין טענה איז נישט גערעכט, אויב אזוי וואלטסטו נישט געהאט קיין נאמנות, קענסט אים נישט מחייב זיין א שבועה, קא משמע לן ניין, אז מ'קען אים יא מחייב זיין א שבועה, און דאס איז די חידוש פון עד היכן גלגול שבועה. זאגט די משנה א נייע סוגיא, כל הנעשה דמים באחר, איז אין די הוה אמינא לערנט די גמרא פשט אין די משנה אזוי, יעדע זאך וואס מען נוצט דאס ווען מען דארף צאלן געלט פאר א מענטש, איז די דרך צו געבן די זאך, ווען מען דארף אפצאלן א זאך מיט געלט צאלט מען די זאך, וואס איז דאס? א מטבע, ווען מען דארף צאלן געלט צאלט מען מטבעות, איז כל הנעשה דמים באחר מיינט מטבעות, איז א מטבע כיוון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו, טאמער איך וויל קויפן פון פלוני א פרה און איך גיב אים אזא זאך וואס איז נעשה דמים באחר דהיינו איך גיב אים א מטבע איז די רגע יענער איז קונה די מטבע ווערט נקנה צו מיר בחליפין זיין פרה און ממילא נישט קיין חילוק וואו די פרה איז האב איך קונה געווען די פרה ווען יענער האט קונה געווען די מטבע ממילא טאמער די פרה שטארבט יעצט און ס'ווערט גע'גנב'ט איז עס מיין פראבלעם די מוכר קען האלטן די כסף ווייל ס'איז שוין געווארן די לוקח ס'איז די לוקח'ס אחריות איז נישט די פשט אז די מטבע ארבעט בתורת קנין כסף, קנין כסף העלפט נישט ביי מטלטלין, די חידוש דא איז אז מטבע העלפט בתורת חליפין. זאגט די גמרא כיצד, וואס איז די אופן ווי ס'העלפט, החליף שור בפרה או חמור בשור, טאמער איינער וויל באקויפן א פרה פון די חבר און האט עס מחליף געווען דורך דעם וואס ער האט געגעבן פאר די מוכר א שור, איז כיוון שזכה זה, ווען די מוכר איז מושך און ער איז זוכה אין די שור, נתחייב זה בחליפיו, איז די קונה מחיוב אין די אחריות פון די פרה, די גמרא וועט שוין פרעגן וויאזוי איז דאס א כיצד אויף די דין פון מטבע, עס וואלט געדארפט שטיין החליף מטבע בפרה נישט החליף שור, זאגט די גמרא חליפין מאי ניהו וואס איז דעי חליפין וואס שטייט דא אין די משנה אז כל הנעשה דמים באחר איז דורך דעם שאפט עס א חליפין, וואס רעדט מען דא? מען רעדט דא וועגן מטבע, און דא שטייט א חידוש אז די מטבע, הגם די פסוק אין רות שטייט שלף איש נעלו אז ער האט קונה געווען די שדה מיט א נעל וואס איז א כלי, שטייט דא אז מטבע נעשה חליפה. און לכאורה דאס איז שווער, די גמרא מיינט דאס בתורת קשיא, ווייל אין די סוגיא אין בבא מציעא אין פרק הזהב איז מבואר אז אין מטבע נעשה חליפין, און דא זאגסטו אויף אין די משנה אז מען זאגט יא מטבע נעשה חליפין. איז די גמרא טאקע חוזר, אמר רב יהודה הכי קאמר, נישט כל הנעשה דמים באחר, נאר כל הנישום דמים באחר, דאס מיינט אזוי, יעדע זאך וואס אויב מען וויל עס געבן בתורת דמים דארף מען עס אפשאצן, דאס הייסט מטלטלין, אלע מטלטלין חוץ מטבע, א מטבע דארף מען נישט אפשאצן, מען ווייסט די ווערט פון די מטבע, ס'שטייט אויף די מטבע, דאס איז פינף דאלער, דאס איז צען דאלער ווייסט מען, אבער מטלטלין איז א זאך ווען מען וויל עס ניצען בתורת כסף מוז מען עס אפשאצען צו וויסען וואס איז די ווערט, איז כל הנישום דמים באחר יעדע זאך וואס מען וויל עס ניצען פאר דמים מוז מען עס אפשאצען דהיינו כל מיני מטלטלין איז די הלכה טאמער איך גיב איך וויל באקומען א פרה פון יענעם און איך גיב אים מטלטלין כיוון שזכה זה נתחייב בחליפיו ווען די מוכר באקומט די מטלטלין און ער איז מושך די מטלטלין איז אטאמאטיש איז ער נתחייב אז די לוקח איז קונה די פרה און יעצט איז די קונה מחיוב באחריות פון די פרה זעהט מען דא אז די דין פון חליפין פעלט נישט אויס דווקא א כלי נאר אלע מיני מטלטלין קענען מאכען חליפין ברענגט די גמרא א ראיה אז דאס איז טאקע פשט

בפרה נישט החליף שור, פון דעם וואס ס'שטייט החליף שור איז משמע אז מען רעדט וועגן מטלטלין, אז מטלטלין קען מאכן חליפין, און די משל אויף דעם איז, טאמער החליף שור בפרה האסט געגעבן א שור חליפין פאר די פרה, איז די שור איז די אנשטאטס די כלי, ארבעט די שור אלס די חליפין, און דא שטייט טאקע די חידוש אז מען דארף נישט האבן דווקא א כלי. פרעגט די גמרא, פיין, ס'איז א גוטער פשט, אבער וואס איז געווען די הוה אמינא? למאי דסליק אדעתין מעיקרא דמטבע נעשה חליפין? לויט די הוה אמינא האט מען געמיינט כל הנעשה דמים באחר, אז מיט א מטבע קען מען מאכן חליפין. איז לויט די הוה אמינא, מאי כיצד, וויאזוי טייטשט די פשוט'ע טייטש אין די משנה, כיצד? כיצד מ'איז מחליף שור בפרה? ווער רעדט וועגן א שור? מ'רעדט וועגן געלט. זאגט די גמרא, הכי קאמר, מ'מוז טאקע זאגן אז ס'איז א חסורי מחסרא, אז די משנה זאגט באמת צוויי באזונדערע דינים, ערשט זאגט די משנה א דין אז מטבע נעשה חליפין, און נאכדעם זאגט די משנה נאך א דין אז נישט נאר מטבע נעשה חליפין, נאר אלע פירות עבדי חליפין, פירות זאגט רשי מיינט נישט דווקא א פירות וואס מ'מאכט א בורא פרי העץ, פירות מיינט אלט אלע מיני מטלטלין, מ'רופט עס אן פירות ווייל רוב רוב מטלטלין איז פירות, אבער לאו דווקא פירות בהמות אויך, די עיקר נקודה איז לאו כלי, איז כיצד איז אויף דעם זאגט די משנה א צווייטע דין אז פירות איז אויך עושה חליפין, און אויף דעם ברענגט די משנה א משל, כיצד ווי טרעפן פירות עבדי חליפין, החליף בשר שור בפרה או בשר חמור בשור, אז איך גיב די מוכר בשר שור, און מיט דעם וואס ער איז קונה די בשר שור, איז בחליפין בין איך קונה די פרה, זאגט רשי און כל שכן טאמער געבן א לעבעדיגע שור, א לעבעדיגע שור איז מער דומה צו א כלי וואס איז א זאך וואס מען קען זיך משתמש זיין דערמיט, אזוי ווי א כלי, א שטיק פלייש קען מען זיך נישט משתמש זיין מען קען עס נאר עסן, איז ממילא טאמער בשר שור העלפט פאר חליפין כל שכן א א בשר חי קען זיכער העלפן פאר חליפין, על כל פנים דא שטייט אין די משנה די דין אז כל מיני מטלטלין קען ווערן חליפין, זאגט די גמרא הניחא לר' ששת דאמר פירות עבדי חליפין, ס'איז א גרויסע מחלוקת ר' ששת און ר' נחמן צי נעל איז דווקא דווקא א כלי עושה חליפין אדער אפילו אנדערע זאכן אויך, איז הניחא לר' ששת דאמר פירות עבדי חליפין זייער גוט, דא שטייט די חידוש אין די משנה, אלא לר' נחמן דאמר פירות לא עבדי חליפין ווייל א נעל אין מידי אחרינא לא, איז וויאזוי לערנט מען פשט אין די משנה, ס'קען נישט זיין כל הנעשה דמים באחר ווייל אין מטבע נעשה חליפין, ס'קען נישט זיין כל הנישום דמים באחר ווייל אין פירות עבדי חליפין, וואס איז פשט אין די משנה? זאגט די גמרא א דריטע פשט, הכי קאמר, די משנה קומט דא זאגען אז מען קען אמאל נוצען געלט קונה צו זיין א בהמה, הגם נארמאל ווייסט מען אז מען דארף האבען משיכה ביי מטלטלין, מעות, כסף העלפט נישט ביי מטלטלין, ס'איז דא אמאל וואס כסף העלפט יא, אזוי ווי חליפין העלפט ביי מטלטלין, קען מען אויך נוצען כסף בתורת כסף, און אזוי טייטשט מען די משנה, זאגט די גמרא, הכי קאמר, יש דמים, ס'איז דא אמאל א פאל ווי דמים מטבעות שהן כחליפין, ס'ארבעט אזוי ווי חליפין ארבעט ביי מטלטלין, ארבעט דמים, אבער נישט בתורת חליפין, ס'איז א מאדנע לשון, וואס עפעס האט מען אנגעכאפט שהן כחליפין, שהן כשאר קניינים, אז דמים ארבעט בתורת כסף. כיצד, אין וועלכע פאל, החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור, עס הייסט אזוי זאגט רש"י, א מוכר האט פארקויפט א שור צו א לוקח, ווי אזוי, די לוקח האט געמאכט משיכה, אזוי ווי די הלכה איז ביי מטלטלין דארף מען מאכן משיכה, יעצט די לוקח האט געמאכט משיכה ער האט קונה געווען די שור, איז ער מחויב צאלען די פרייז פון די שור פאר די מוכר, האט ער א חוב ער מוז צאלען פאר די מוכר, יעצט די מוכר וויל קויפן פון די לוקח א פרה, דער לוקח האט א פרה און דער מוכר וויל עס אפקויפן, זאגט דער מוכר פאר די לוקח, הער אויס, דו קומסט מיך געלט פאר די שור, האסט מיר נאכנישט געצאלט, איך וויל פון דיר קויפן א פרה, איז די געלט וואס דו קומסט מיר, האלט דעי געלט, און דאס וועט זיין מיין תשלומים פאר די פרה וואס איך וויל קויפן, איז דא זאגט די משנה, כיצד, החליף דמי שור בפרה, די דמי שור וואס די לוקח קומט פאר די מוכר, איז די מוכר מחליף פאר א פרה, אנשטאטס זאלסט מיך געבן די דמי שור, האלט עס, און אנשטאטס דעם גיב מיר א פרה, קומט אויס אז די מוכר איז קונה פון די לוקח די פרה, מיט וואס צאלט ער פאר דעם? מיט די דמי שור, מיט וואס איז ער עס קונה? מיט דמים, מיט דמי שור. אדער די זעלבע זאך דמי חמור בשור, איז וואס איז טאקע פשט ס'העלפט, מאי טעמא? אונז ווייס מען דאך אז מ'קען נישט קונה זיין מטלטלין פאר כסף. זאגט די גמרא סבר לה כרבי יוחנן, אז די תנא גייט ווי רבי יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות, רבי יוחנן'ס שיטה איז אז כסף בעצם מן התורה איז קונה ביי מטלטלין, משיכה איז נאר א תקנה דרבנן, די רבנן האבן עוקר געווען קנין כסף און מתקן געווען משיכה, פארוואס? ומה טעם אמרו משיכה? קונה, גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה, טאמער מ'וועט בלייבן מיט די דין תורה אז ווען ראובן וויל קויפן פון שמעון א בהמה, ער צאלט, ער וויל קויפן חיטים פון שמעון, ער גיבט אים כסף, און ס'ווערט זיין חיטים, אפילו ער האט נאכנישט מושך געווען די חיטים, די חיטים ליגט נאך אלץ ביי שמעון, אבער טאמער ראובן האט געצאלט שמעון, איז באלאנגט שוין די תבואה צו ראובן. און יעצט טאמער ס'וועט זיין א פייער אין שמעון'ס הויז, וועט שמעון זיך נישט מוטשען צו ראטעווען די חיטים, וואס גייט אים אן, ער איז שוין באצאלט געווארן, אפילו ס'ווערט פארברענט ס'איז נישט זיין פראבלעם, ס'איז ראובן'ס פראבלעם, ער וועט נישט מוזן צוריק געבן די געלט, ווייל ס'איז שוין ראובן'ס חיטים. האבן די חכמים מתקן געווען כדי ס'זאל נישט קומען אזא מצב פון יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה האט מען געזאגט אז כסף איז נישט קונה, אז נאר ווען ראובן מאכט משיכה דעמאלטס איז ער קונה, איינמאל ער מאכט משיכה איז שוין ביי אים אין שטוב, אבער כל זמן ס'איז נאך אלץ ביי שמעון אין שטוב האט ראובן עס נישט קונה געווען, ממילא מוז שמעון זיך מטריח זיין ראטעווען, ווייל טאמער ער ראטעוועט עס נישט איז עס זיין הפסד, אפילו ראובן האט שוין געצאלט, וועט שמעון מוזן צוריקגעבן די געלט. ממילא טאמער מדאורייתא העלפט קנין כסף אין מטלטלין, ס'איז נאר מחמת א גזירה, אויב אזוי האט מען דאך א כלל, ווען מאכן די רבנן א גזירה, מילתא דשכיחא גזרו בה רבנן, מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן. זאגט רש"י, מילתא דלא שכיחא שיהיה חייב לו הדמים קודם לכן. נארמאל, ביי דמים איז די פשט, איך וויל עפעס קויפען, גיי איך יעצט און איך גיב דיך דמים פאר די חפץ, דאס איז א מילתא דשכיחא, אויף דעם האט מען גוזר געווען נשרפו חיטיך בעלייה דא רעדט מען אז איך האב דיך שוין געגעבן די דמים פארדעם, מיט דעם וואס איך האב דיך פארקויפט מיין שור און דו קומסט מיר געלט, האסטו דאך שוין דמים פון מיר פריער, איז דאס א מילתא דלא שכיחא בכהאי גוונא לא גזרו רבנן, דארף מען דא פארשטיין קודם כל וואס עפעס כאפט מען אן דווקא אזא מאדנע פאל, מען קען אנכאפן א נארמאלע מלווה, בעצם דאס איז דאך א מלווה, יענער קומט מיך געלט פאר די שור וואס ער האט געקויפט, זאג איך אים, קענסט איך מוחל די הלוואה, קענסט האלטן די חוב, די חוב וואס דו קומסט מיך פאר די שור, קענסט האלטן יענע געלט, און איך נוץ עס פאר כסף קנין, קונה צו זיין די פרה. ס'האט נישט געדארפט זיין דווקא אזא פאל, ס'קען זיין סתם אזוי אז די בעל הפרה קומט מיר געלט, ער האט געבארגט געלט פון מיר, ער קומט מיך געלט און איך זאג אים איך וויל קויפן פון דיר די פרה, אנשטאט זאלסט מיר צוריקגעבן די געלט וואס האסט געבארגט פון מיר, האלט עס און מיט דעם וויל איך קונה זיין די פרה, וואס עפעס האט מען געמוזט אנכאפן דווקא א פאל פון מכר, טאמער די יסוד פון די מכר איז דאך אלס די חוב, איז וואס גייט מיר אן א פשוט'ע הלוואה צו א חוב מחמת מכר? ובנוסף על זה, וואס איז דא געשעהן מיט די שאלה פון מלווה, המקדש במלווה אינה מקודשת, פארוואס? ווייל לאו מידי יהיב לה, מלווה להוצאה ניתנה. אין דף מ"ז שטעלט צו די גמרא, הוא הדין במכר לא קנה, טאמער איינער קומט מיך געלט אלץ א מלווה, און איך זאג אים איך וויל עפעס קויפן פון דיר, די געלט וואס דו קומסט מיר האלט פאר די כסף קנין, ס'העלפט נישט. ווייל מלווה להוצאה ניתנה, איך האב גארנישט געגעבן, אזוי ווי ס'העלפט נישט ביי קידושין, העלפט עס נישט ביי מכר. איז וואס איז פשט דא? דא זאגט מען אז איך קען דא קונה זיין די פרה מיט א מלווה. די אמת איז די רמב"ם זאגט אז מלווה העלפט יא ביי מכר, און די מקור איז פון די גמרא, אבער לויט אלע אנדערע פוסקים וואס האלטן אז ס'נישט קיין חילוק מכר און און קידושין, וויאזוי לערנט מען דא פשט אין די גמרא פארוואס איז נישט קיין פראבלעם פון מלוה? איז תוס' בבא מציעא פרעגט די קשיא, און תוס' ענטפערט דארטן אז דא דארף מען מאכן אן אוקימתא אז ס'רעדט זיך אז ער פארקויפט ער קויפט עס נישט מיט די עצם מעות פון די הלוואה, די מעות פון די הלוואה מלוה להוצאה ניתנה, ער קויפט עס מיט די הנאה פון די מחילת מלוה, איך בין דיך יעצט מוחל די חוב וואס דו קומסט מיר פאר די דמי שור, דו וואלסט געצאלט א מענטש כדי צו פארשאפן אז איך זאל מוחל זיין, איז די הנאה וואס דו האסט אז איך האב מוחל געווען די הנאה גיב איך דיך יעצט, ממילא איז נישט דא קיין פראבלעם פון לאו מידי יהיב לה. אבער ווייטער צוריק שווער די קשיא, אויב אזוי זאג רעדט זיך וועגן א נארמאלע הלוואה, און איך זאג איך בין מוחל די הלוואה און מיט די הנאה פון מחילת מלווה וויל איך קונה זיין פון דיר די פרה, זאגט די מהרש"א די גאנצע סיבה פארוואס ס'העלפט איז ווייל ס'איז א מילתא דלא שכיחא, א נארמאלע הלוואה איז א מילתא דשכיחא אז איינער זאל זאגן איך בין דיר מוחל די הלוואה, נוץ עס ווייל איך וויל עפעס קויפן פאר דיר. אבער דא, אז ס'איז נישט קיין פשוט'ע הלוואה, ס'איז א הלוואה וואס נעמט זיך ווייל יענער האט עפעס געקויפט און ער איז שולדיג געבליבן די דמי מקח און דורכדעם איז געשאפן געווארן א חוב, אזא הלוואה דאס איז יא א מילתא דשכיחא און דווקא דא זאגט מען מילתא דשכיחא לא גזרו בה רבנן. פרעגט די גמרא ס'איז זייער א פיינע פשט לויט רבי יוחנן, אבער ריש לקיש דאמר משיכה מפורשת מן התורה, ריש לקיש האלט או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד, אז משיכה איז דבר תורה, פארקערט כסף מן התורה איז נישט קונה, נישט ווי רבי יוחנן וואס זאגט אז כסף איז מן התורה און משיכה איז נאר א תקנה דרבנן, ניין, ריש לקיש האלט אז משיכה איז דאורייתא און כסף איז נישט קונה, נו אויב אזוי האסט נישט די גאנצע שטיקל תורה, קענסט דאך נישט זאגן אז די פשט אין די משנה איז אז מ'קען קונה זיין א פרה מיט די חוב, מיט א קנין כסף קענסטו נישט קונה זיין ווייל כסף איז דאך נישט קונה ביי מטלטלין. איז ריש לקיש דאמר משיכה מפורשת מן התורה, הניחא אי סבר לה כרב ששת גאנץ גוט ווען ער האלט ווי רב ששת, דאמר פירות עבדי חליפין, מתרץ כרב ששת קען ער לערנען פשט אין די משנה איז כל הנישום דמים באחר אז יעדע מטלטלין קען מען נוצען פאר חליפין, עס שטייט טאקע אין די משנה רב ששת'ס חידוש אז נעל לאו דווקא, כל מילי דמטלטלין קען מען נוצען פאר חליפין, אבער אלא אי סבר לה כרב נחמן, טאמער ווילסט זאגען אז ריש לקיש האלט ווי רב נחמן, דאמר פירות לא עבדי חליפין, קען ער נישט זאגען פשט אין די משנה כל הנישום דמים באחר ווייל פירות לא עבדי חליפין, און דו קענסט נישט זאגען פשט אין די משנה אז דא איז מען קונה מיט די כסף פון די חוב, ווייל ומטבע לא קני, ווייל ער האלט דאך אז דבר תורה איז כסף נישט קונה, איז במאי מוקי לה, מיט וואס טוט ער איינזעצן די משנה, קענסט נישט זאגן די משנה מיינט כל הנעשה דמים באחר, ווייל דאס איז מטבע, אין מטבע נעשה חליפין, דווקא נעל. איז בהכרח על כרחך כרב ששת סבירא ליה, איז געדרינגען פון דא אז ריש לקיש מוז האלטן ווי רב ששת, אז פירות עבדי חליפין, און פשט אין די משנה איז כל הנישום דמים באחר, און די משנה קומט צו זאגן אז מטלטלין קען מען נוצן צו מאכן מיט דעם חליפין, ווייל נעל לאו דווקא הוא הדין כל כלי, מטבע טאקע נישט, וועגן דעם קען מען נישט לערנען כל הנעשה דמים באחר, דאס איז די גמרא אין הזהב מפקיע, אז מען קען נישט נוצן מטבע פאר חליפין, אבער פירות דאס קען מען יא, אזוי ווי די שיטה פון רב ששת, עט אויסקומען אז פון ריש לקיש איז מוכרח צו לערנען ווי רב ששת. זאגט די גמרא, זאגט די משנה ווייטער, רשות הגבוה בכסף, הקדש קען קונה זיין מטלטלין מיט א קנין פון כסף, אבער רשות ההדיוט בחזקה, א הדיוט קען נישט קונה זיין מטלטלין מיט כסף, נאר חזקה, חזקה זאגט רש"י מיינט מען דא משיכה נישט חזקה, מען רעדט וועגן מטלטלין. נאך א דין, ביי הקדש טרעפט מען אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, ווען א מענטש זאגט אן אמירה אז ער איז עפעס מקדיש, גייט עס איבער צו די רשות פון הקדש אן א מעשה קנין, מה שאין כן ביי א הדיוט מוז מען א מעשה קנין. איז די גמרא מסביר די צוויי דינים פון די משנה, תנו רבנן, כיצד רשות הגבוה בכסף וואס מיינט דאס? די גזבר וואס ער איז די אפוטרופוס פון הקדש שנתן מעות בבהמה ער וויל קויפן בהמות פאר צרכי ציבור פאר בהמות ציבור פאר קרבנות ציבור איז ער גייט צו א מוכר בהמות און ער גיבט אים געלט צו קויפן די בהמה אפילו בהמה בסוף העולם קנה אפילו די בהמה הנקנה איז אויף די אנדערע עק וועלט ער האט נישט געקענט מאכן קיין דעם קיין פיזישע קנין פון משיכה הגבהה מסירה וכדומה

וואס מיינט עס? האומר שור זה עולה, ווען איינער זאגט, ער מאכט אן אמירה בעלמא, ער זאגט שור זה זאל זיין א עולה, דאס איז א פאל פון קדושת הגוף, אז ער זאגט איך וויל ס'זאל זיין א קדושת הגוף פון עולה, אדער בית זה הקדש, ער האט א שטוב און ער איז מקדיש ס'זאל ווערן בדק הבית, דאס איז א קדושת דמים. אפילו בסוף העולם, אפילו די שור וואס ער איז מקדיש אדער די בית איז אויף די אנדערע זייט וועלט, ממילא האט הקדש נישט געמאכט קיין פיזישע קנין מיט די שור אדער די בית, קנה, פארוואס ווייל די עצם אמירה האט עס אריינגעלייגט ברשות פון הדיוט פון הקדש אבער בהדיוט לא קנה ווען איינער זאגט אז איך וויל די שור זאל זיין ראובנ'ס העלפט עס נישט עד שימשוך ביז ראובן וועט מושך זיין די שור אדער ויחזיק טאמער איך וויל אים פארקויפן א הויז דווקא ווען ער מאכט חזקה אבער אמירה אליין נישט ס'איז דא אינטערעסאנט אין ירושלמי די מקור, ירושלמי זאגט די מקור פון אמירה לגבוה כמסירתו להדיוט איז פון די פסוק לה' הארץ ומלואה, זאגט די מאירי פשט וויבאלד די גאנצע וועלט באלאנגט צו די רבונו של עולם איז ממילא ווי ס'זאל נאר זיין די חפץ וואס איך וויל מקדיש זיין ליגט עס אין די רשות פון הקדש, ווייל לה' הארץ ומלואה איז ווי ס'ליגט ליגט עס אין די חצר פון הקדש, ממילא ווען איך זאג אז איך וויל הקדש זאל עס קונה זיין איז הקדש עס קונה מיט קנין חצר, טאמער ס'איז דא דעת מקנה איז די מעשה קנין איז די חצר, ווייל ווי ס'ליגט, ביי גז דורך, ווי ס'ליגט איז לה' הארץ ומלואה, בלייבט עס אז ס'ליגט אין די חצר פון הקדש.